דוד איגנאטוב האט חוץ דעם וואס ער האט אליין געשריבן א גרויסע צאל ראמאנען און ערציילונגען, שוין טעטיג אויפן ליטערארישן געביט עטליכענע פערציג יאר, איז ער אויך געוועזן דער גרינדער פֿון דער אַזוי-גערופֿענער גרופּע יונגע, דער רעדאַקטאָר און אַרויסגעבער פֿון אַ גאַנצער רייע זשורנאַלן, וועלכע האָבן אין זײַן צײַט אַרײַנגעפֿירט אַ נײַעם טאָן אין דער ייִדישער ליטעראַטור. לעצטנס איז דוד איגנאַטאָוו געוועזן דער גרינדער. איינער פון די גרינדער פון דעם קונסט צענטער ביים אידישן קולטור קאנגרעס, ביים וועלטליכן קולטור קאנגרעס, וועלט קולטור קאנגרעס, אין הסכם מיט אונזערע מנהלים, וויל איך היינט אויך דערמאנען, אן אנדערן פריינט וואס איז לעצטנס אוועק פון דער וועלט, דאס איז די חבר'טע דזשיני דאנילאק, די פרוי פון אונזער געוועזענעם עקזעקוטיוו דירעקטאר. לאמיר באעהרן ביידן מיט אויפשטיין פון ערטער.

אז אונזער טרוים פון שאפן א נייע בילדונג, א נייע בילדינג, א נייע געביידע, א נייע היים, וועט פארווירקליכט ווערן, און מיר פלעגן כמעט ווי אלע פרומע אידן זאגן די תפילה לשנה הבאה, אן אנדערן יאר לאמיר שוין זיין אין אונזער אייגן הויז. אזוי האבן מיר פיר פינף יאר מתפלל געוועזן. היינט איז דאס ערשטע מאל ווי דער טרוים איז מקוים געווארן, די תפילה איז אויסגעהערט געווארן, און מיר האלטן אפ היינט ס'ערשטע מאל אונזער אלגעמיינע פארזאמלונג אין אונזער אייגן הויז. חברים, נישט לייכט איז געוועזן אט דעם טרוים צו ברענגען צו ווירקליכקייט. איר ווייסט אז שוין מיט יארן צוריק האבן מיר אנגעהויבן פלאנעווען, אנגעהויבן זאמלען צוביסלעך געלט, און עס האט פארלאנגט א גאנץ היפשע מאס פון דרייסטקייט, פון ענטשלאסנקייט, ענדליך מיט אנדערטהאלבן יאר צוריק אונטערצושרייבן דעם קאנטראקט פון בויען. מיר האבן דעמאלסט געהאט זייער אסאך שוועריגקייטן. מיר האבן געהאט שוועריגקייטן פון דערויסן, ווייל מיר האבן געהאט א קאנפליקט וועגן דער זאך מיט דעם קאמביינד דזשואיש אפיעל, וועלכער האלט אונזער אינסטיטוציע אויס. זיי האבן נישט געוואלט ערלויבן אזוי לייכט אויף א געלט זאמלונג, און מיר האבן געהאט שוועריגקייטן, ווייל לויט די אנגענומענע געזעצן טרעט מען צו צום בויען דאן ווען מען האט כאטש א העלפט פון דעם וואס די זאך קאסט אין קאסע. מיר האבן געהאט די ערשטע שוועריקייטן און די צווייטע ווען מיר זענען געווען ווייט פון א העלפט. אבער ווי איך זאג, ס'האבן אביסעלע געציטערט די הענט ווען מיר האבן אן אוונט אונטערגעשריבן מיט די פירמע גילעץ דעם קאנטראקט. אבער מיר האבן עס אונטערגעשריבן און מיר האבן די בילדינג אויפגעבויט און היינט איז דעריבער אנשטאט אט די תפילה פון לשנה הבאה הייסט עס קענען מיר שוין זאגן א שהחיינו מיר זענען דא חברים די בילדינג האט זיך נישט אויפגעבויט אליין. אן א שיעור ארבעט האט זי פארלאנגט צוויי הונדערט און צען טויזנט איז געוועזן די סומע פון קאנטראקט חוץ מעבל צוזאמען א פערטל מיליאן דאלער און איך האלט אז ס'איז נישט מער ווי רעכט דא צו דערמאנען אט די אלע דורך וועמענס מי און שווערער איבערגעגעבענער געטרייער ארבעט די זאך איז געקומען צושטאנד. איך וויל דא דערמאנען דריי קאטעגאריעס חברים וואס האבן מיטגעווירקט דער זאך. די ערשטע קאטעגאריע איז א גרופע חברים וואס האט מיט דער גרעסטער ברייטהארציגקייט אליין געגעבן גרויסע סומען און גלייכצייטיג געשאפן

זענען זיי, די חברים פארדאנקען מיר אין דער ערשטער מאס אט דאס וואס מיר זענען היינט דא. ווען נישט די גרופע וואלט קיין רייד נישט געקאנט זיין אזא אויפגאבע דורכצופירן און צו ברענגען צו ווירקליכקייט. עס איז אבער געווען אויכעט נאך א צווייטע און א דריטע גרופע וואס עס וואלט געווען א גרויסע אומרעכט ווען איך דערמאן זיי נישט היינט. די צווייטע דאס זענען אזעלכע וואס האבן קיין טויזענטער נישט געגעבן, הונדערטערס האבן זיי געגעבן, אבער זיי האבן געגעבן א גרויסן טייל פון זייער פארדינסט, דאס זענען מענטשן וועלכע לעבן פון לוין ארבעט און האבן אוועקגעגעבן פינף און זעקס וואכן פון זייער געהאלט, זייער אויפטו, זייער אנשטרענגונג איז געוועזן אפשר נישט קלענער ווי די אנשטרענגונג פון אונזערע גרויסע געבער. איך וויל דא דערמאנען אזעלכע חברים ווי אוסטרייגער, ווי חבר מלך ראוויטשקע וועלכער געפינט זיך דא מיט מיר, ווי קעליס, ווידעראמאל קאן זיין איך לאז אדורך, אבער איך האב דא אנגערופן אזעלכע וועלכע האבן פאזיטיוו אוועקגעגעבן זייערע פינף און זעקס און זיבן וואכן געהאלט, און לעצטנס נאך א דריטע גרופע. וואס איז דאס אויך נישט געווען בכח צו טוען, וואס האט אבער אזויפיל געזאמלט אז זיי האבן הונדערטער מענטשן באזוכט אין דער צייט פון דער קאמפאניע, און צוזאמענגעברענגט ווער טויזנט דאלער פון פינעווער און צענער דאלער. אט די לעצטע חברים האבן ווידער, אויב מען מעסט אנשטרענגונג, אויב מען מעסט איבערגעגעבנקייט, געגעבן אויך דאס גרעסטע וואס זיי האבן געקאנט געבן, און דערביי צוגעגעבן אונזער אקציע א פאלקס כאראקטער. כ'וויל דא דערמאנען די קליינס, לובעלס, ארטענבערגס, חברים וועלכע האבן, ווי כ'זאג אליין, נישט געווען בכח גרויסעס צו געבן, אבער וואס האבן טויזענטער צוזאמענגעברענגט דורך פינעווער און צענער דאלער אויך זיי האבן א גרויסן חלק אין דעם וואס מיר זענען היינט דא. אבער מיינע פריינט אויב איר מיינט אז ווייל מיר זיצן אין דער געביידע זענען שוין אלע שוועריגקייטן געענדיגט, אז מיר זענען שוין פערטיג, האט איר א טעות, מיר זענען נאך שולדיג אסאך געלט, מיר האבן א מארטגעדזש פון פופציג טויזנט דאלער, מיר זענען נאך שולדיג איבער פופציג טויזנט דאלער וואס איז נאך נישט באצאלט געווארן פארן בנין, פאר מעבל, פאר אויסמעבלירן ווייל בלויז למשל די שעלפס, די פּאלקעס, די פאליצעס פאר די ביכער האבן געקאסט איבער צוואנציג טויזנט דאלער, און עס וועט נאך ס'איז נויטיג אייער אלעמענס הילף אז מיר זאלן אפרייניגן אט דאס אלץ, אז מיר זאלן זיצן באמת אין אן אייגענעם בנין און נישט אין א האלב אייגענעם. איך האב מיך אזוי לענגער אפגעשטעלט אויף דערויף אין מיין עפענונגס ווארט דערפאר, ווייל מיר האבן ליידער היינט נישט קיין ספעציעלן באריכט פון בנין, מיר האבן צו אויסהערן אלערליי באריכטן נאר קיין ספעציעלער בנין באריכט איז נישטא, דערפאר האב איך עס אריינגענומען אין אביסל א ברייטערער פארם אין מיין עפענונגס ווארט. מיינע פריינט, מיר האבן א הויז, מיר האבן א גרויסן ווארשטאט צו ארבעט, אויסגעשטאט מיט די בעסטע מאשינען. אבער א הויז איז נאך נישט קיין היים. א ווארשטאט ווערט דעמאלס עפעס ווען ער הייבט אן פראדוקציע. מיר מוזן אין די נייע ווענט אין דער גרויסער געביידע אריינגעבן א רוח החיים, אנהויבן און אנפילן אונזער הויז מיט אזא טעטיגקייט, אז די טעטיגקייט זאל כאטש נישט זיין קלענער ווי די שיינקייט פון דעם הויז אליין. דאס וועט זיין די אויפגאבע פון דער נייער פארוואלטונג, וועלכע מיר וועלן היינט קלויבן. נאטירליך, אן א ווארשטאט קען מען נישט פירן קיין ארבעט, אבער אז מען האט א ווארשטאט קענען מיר האבן די ריזיגסטע דערגרייכונגען, און איך האף אז מיר וועלן אי"ה היינט איבער א יאר אויף דער אלגמיינער פארזאמלונג קענען באריכטן נישט נאר וועגן א גרויס הויז נאר וועגן א ריזיגע טעטיגקייט וואס וועט אין דעם הויז אנטוויקלט ווערן, פלענער וועגן דעם וואס מיר וועלן טוען וועט אייך נאך אויסקומען שפעטער צו הערן. נאטירליך, נישט די פארוואלטונג אליין וועט זיין בכח דאס צו טון. כדי צו דערגרייכן גרויסע רעזולטאטן וועלן מיר דארפן האבן אלעמענס אלעמענס אייער הילף, די הילף און די מיטטעטיגקייט די אקטיווקייט פון אלע פריינד פון דער יידישער קולטור, און צו אט דער אט מיטארבעט רוף איך אייך יעצט. זאל, חברים, דאס זיין גענוג פאר אן אריינפיר. מיר האבן היינט א גאנץ היפשן טאגארדנונג. וועט אויסהערן חברים א באריכט וועגן דער צירקולאציע פון ביכער אדער פון דער גאנצער ביכער באוועגונג אין דער ביבליאטעיק, בוך און ליינער, וועט אויסהערן א באריכט וועגן דער טעטיקייט פונעם פאלקס אוניווערסיטעט, וועט הערן א באריכט אן אלגעמיינעם, וועט הערן א פינאנץ באריכט, און דאן. וועלן מיר הערן א פלאן פון גרויסער ווייטערדיגער טעטיגקייט, נאכער וועלן מיר דורכפירן די וואלן און מיט דערמיט וועלן מיר די היינטיגע זיצונג ענדיגן. יעצט חברים, איידער מיר וועלן נאך צוטרעטן צום גער צום טאג ארדנונג, וועל מיך וועל איך בעטן אנצורופן קאנדידאטן,

צו א נאמינאציע קאמיסיע ביטע אלע ווענדונגען פארשלאגן וועגן אויסקלייבן דעם אדער אן אנדערן חבר אין דער פארוואלטונג וועלן דאן דארפן געריכטעט ווערן צו דער נאמינאציע קאמיסיע. מיר דא וועלן נישט אננעמען קיין שום פארשלאגן וועגן קאנדידאטן.

איין מינוט חברים, קליין, ליפשיץ, טעמקין, קאהן, איין מינוט חברים. אה? חבר'טע סיגל? האלפערן? קעליס? חבר גראסמאן? פינקעלשטיין? שוין געהערט חברים.

נו חברים אויב אזוי ניט האבן מיר זעקס חברים און איך האלט אז די זעקס חברים קענען זיין אלע ס'איז קאהן א סעקונדע אלץ איינס קאהן איר האט פארגעשלאגן חבר שולמאן חבר'טע שולמאן נעמט אן. ניין. שוין. חברים איך נעם נישט אן פון קיינעם מער איך נעם מער נישט אן פון קיינעם חבר קאהן, חבר סיגל, חבר קליין, חבר חבר'טע גראסמאן, חבר פינקלשטיין, חבר'טע אורטנברג און חבר מירמאן, זיבן חברים. כ'וועל בעטן די חברים אריין גיין אין א צימער און ווער עס האט פארשלאגן וועגן קאנדידאטן זאל זיך ווענדן צו די חברים. און יעצט וועלן מיר אויסהערן חברים א קורצן פראטאקאל פון דער פריערדיגער זיצונג חבר'טע גראסמאן.
פראטאקאל פון דער זיבן און דרייסיגטער יערליכער פארזאמלונג פון דער אידישער פאלקס-ביבליאטעק אין מאנטריאל, פארגעקומען אין זאל פון די אידישע פאלקסשולן דעם אכצנטן נאוועמבער נײַנצן איין און פֿופֿציק. דער פרעזידענט שין ווינקלער האט געעפנט די פארזאמלונג און האט אויסגעדריקט זיין צופרידנקייט וואס ענדליך איז דער חלום פון בויען א נייעם בנין פאר דער אידישער פאלקס-ביבליאטעק פארווירקליכט געווארן.

און דערמיט האבן א דערפאלגרייכע ארבעט פארענדיגט דעם יאר. חבר ווינקלער דערמאנט א פאר חברים וועלכע האבן בייגעטראגן גרויסע ביישטייערונגען, ווינקלער, לאפיצקי, לאוטער, נחום מייערסאן, נאטורמאן, י. בערמאן, שאפראן, פריינד סעיבל, און דזשעי בערמאן. דאס זענען די עטליכע מענטשן וועלכע האבן געגעבן גרעסערע דאנאציעס. די פארזאמלונג דערוויילט א נאמינאציע קאמיסיע פון די פאלגענדע חברים, חבר קעליס, י. גראסמאן, חברות ארטענבערג, גיטל גערשינאוויטש און קאפלאן סיגל. חבר פינקלשטיין גיט א באריכט פון דער אלגעמיינער ארבעט פון ביבליאטעק. חברה אייזנבערג, צירקולאציע באריכט, פיין קאפשעוו, פינאנץ באריכט, חבר מלך ראוויטש א באריכט פון אידישן פאלקס אוניווערסיטעט, דער פארזיצער באדאנקט די באריכט אפגעבער, דריקט אויס אנערקענונג פאר דער מיטארבעט אין ביבליאטעק, באגריסט חברה רחל אייזנבערג צו איר פֿינף און צוואַנציק יאריגער ארבעט אלס ביבליאטעקארין. עס ווערט דערקלערט אז גיטל גערשינאוויטש איז אנגעשטעלט געווארן צייטווייליג צו ארבעטן אלס אלס פארוואלטערין פון דער אידישער פאלקס ביבליאטעק.

דירעקטאָר פֿון ייִדישער אָפּטײלונג פֿון דער שטאָט ניו-יאָרק פֿון דער שטאָט-ביבליאָטעק אין ניו-יאָרק, האַלט אַ רעפֿעראַט װעגן ייִדיש-ענגלישע ביכער װאָס דאַרפֿן זיך געפֿינען אין יעדער ייִדישער הױז. דער פֿאָרזיצער דאַנקט דעם גאַסטרעדנער און שליסט די פֿאַרזאַמלונג.
האבן מיר צוויי יאר קיין אלגעמיינע פארזאמלונג נישט געהאט, היינט איז די אכט און דרייסיגסטע יערליכע פארזאמלונג, און פאקטיש טרעטן מיר אריין אין פערציגסטן יאר פון טעטיגקייט. דאס היינטיגע יאר ס נײַנצן פֿיר און פֿופֿציק וועט זיין ס פערציגסטע יאר, און מיר וועלן געהעריג אט דעם דאס יוביליי יאר אויסניצן און פייערן, דאס איז א שפעטערדיגע זאך. מיר וועלן יעצט געבן א ווארט.

ווייל קיין יערליכע פארזאמלונג איז צוליב טעכנישע סיבות נישט פארגעקומען, דאס איז געווען דאס יאר נײַנצן צוויי און פֿופֿציק. דווקא איז דאס געווען דאס סאמע שפעדיגסטע יאר, סיי לגבי דער צירקולאציע פון ביכער, און סיי אין שייכות מיט פארשידענע ליטערארישע אונטערנעמונגען. גענוג צייט אויף צו געבן א דעטאלירטן באריכט האבן מיר איצט נישט, אבער סתם אריבערשפרינגען דאס יאר קען מען אויך נישט, וועל מיר דא געבן בלויז ראשי פרקים.

און ביכער אויף ייִדישע טעמעס אין דער ענגלישער שפּראַך, טויזנט צוויי הונדערט, צוזאַמען אין ענגליש אין דער קינדער-אָפּטיילונג זיבן טויזנט מיט פֿינף, און בסך-הכּל אין ביידע אָפּטיילונגען האָט מען אין משך פֿון יאָר אַרויסגעגעבן דרײַ און דרײַסיק טויזנט פֿינף הונדערט דרײַ און פֿופֿציק ביכער. דאָס איז געווען, אַזוי צו זאָגן, די קרוין פֿון אַלע פֿריִערדיקע יאָרן אין דער צירקולאַציע אין דעם בנין אויף נומער פֿערציק נײַן און נײַנציק עספּלענעיד, אזוי ווי מיר האבן סיי ווי א סענטימענט צו יענעם בנין ווייל מיר האבן דארטן פונקציאנירט כמעט א פערטל יארהונדערט, האב מיר אט די אויסערגעווענליכע דערגרייכונגען פון אט יענעם יאר געוואלט ברענגען צו דער אויפמערקזאמקייט פון דער איצטיגער פארזאמלונג. אגב, האב מיר אין יענעם יאר צו פארצייכענען עטליכע און צוואנציג ליטערארישע אוונטן, און צווישן זיי א גרויסע פרץ פייערונג וואס האט אנגעהאלטן א וואך צייט, און דערצו אן אימפאזאנטע פרץ אויסשטעלונג אין בנין פון קאנגרעס,

און אט מיט די עטליכע פאקטן וועל מיר זיך באנוגענען מכח דעם יאר נײַנצן צוויי און פֿופֿציק און אריבערגיין צו דעם אייגנטליכן באריכט פון יאר נײַנצן דרײַ און פֿופֿציק. פאקטיש איז דער באריכט בלויז פאר צען חדשים מיט דריי וואכן. אונזער ארבעט האט זיך איבערגעריסן אין פארגאנגענעם זומער אויף גאנצע פֿינף וואכן צייט. דריי וואכן האט געדויערט דאס אריבערציען זיך אין דעם נייעם הויז אריין, און צוויי וואכן די געווענטליכע צייט פון וואקאציע. און טאקע דאס אריבערציען זיך איז געווען די סאמע גרעסטע געשעעניש פון יענעם יאר, מען האט זיך צו דעם געגרייט מיט גרויס שפאנונג, מיט א פלאטער אין הארצן, מיט אביסל פחד פאר דער גרויסער און פאראנטווארטליכע ארבעט און מיט א געמישט געפיל פון פרייד און אויך אביסל אומעט. יא, דאס איז גארנישט קיין פאראדאקס. אין די קרוב צו צוויי און א האלב צענדליג יאר אין יענעם הויז איז די ביבליאטעק געוואקסן, אפשר נישט גענוג אין כמות, אבער זי האט זיך אריינגעלעבט אין דער גאנצער אידישער געזעלשאפטליכקייט דא אין שטאט, און האט אנגעהויבן צו ווערן א ביישפיל פאר ישובים אויסערן שטאט. די אינסטיטוציע האט זיך לאנגע יארן געראנגלט מאטעריעל. נישט געקענט גענוג בארייכערן אירע ביכער אוצרות, פון דעסטוועגן האט מען די כמעט ליידיג געוועזענע פאליצעס אין משך פון יארן אויסגעפילט ביז איבער די ברעגעס. עס איז אין דער ביבליאטעק געווען היימישע אידישע סביבה, סיי פארן יחיד דעם ליינער, סיי פארן גאסט דעם שרייבער. עס האבן אונז ביי דער ארבעט באגלייט די ווארימע און קלוגע בליקן פון די פילצאליגע אידישע שרייבער פארטרעטן אויף די ווענט, עס האט געמוטיגט דער באוואוסטזיין אז זייערע ביכער זענען נישט געשטאנען פארשטויבט אין די שאפעס, נאר כסדר געגאנגען פון האנט צו האנט. איז נישט קיין חידוש אז עס באהאלט זיך ערגעץ אין הארצן א טיפער סענטימענט צו א בנין. און טאקע דארט איז אויסגעטראגן געווארן דער גרויסער חלום פון א נייעם, שיינעם, רחבות'דיגן קולטור-הויז אט אזא אין וועלכן מיר געפינען זיך איצט. און די צייט פון אויסחלומען א גרויסע דערגרייכונג איז דאך די סאמע שענסטע.

צווישן זיינע וויכטיגסטע אויפטוען איז געווען דאס אפטיילן די קינדער ביבליאטעק פון דער אלגעמיינער ארבעט און איינארדנען זי מיט געשמאק אין א באזונדערן צימער. דאס האט שטארק פארגרינגערט די ענגשאפט אין בנין און גורם געווען אז די קינדער ביבליאטעק זאל זיך שטארק אנטוויקלען. דניאל'עק איז לאנגע יארן געווען א אידישער לערער און דערפון זיין ספעציעלע ליבשאפט צו דער קינדער אפטיילונג.